ברוך השם, מסכת יבמות, דף פ ו, עמוד ב', די משנה, זאגט די משנה, בת ישראל שנישאת לכהן, א בת ישראל האט חתונה געהאט מיט א כהן, תאכל בתרומה, ווייל זי ווערט דאך אנגערופן קנין כספו, קען זי עסן תרומה. מת, דער מאן דער כהן איז געשטארבן, ולה הימנו בן, און זי האט פון דעם מאן דעם כהן א זון, תאכל בתרומה, קען זי עסן תרומה מכח דעם זון וואס זי האט וואס ס'איז א כהן. נישאת ללוי, נאכדעם וואס זי האט געבוירן א זון מיט דעם כהן, האט זי חתונה געהאט צו א לוי, קען זי מער קיין תרומה נישט עסן, תאכל במעשר, דער לוי איז איר מאכיל במעשר, דאס גייט ווי רבי מאיר וואס רבי מאיר זאגט אז א זר טאר נישט עסן קיין מעשר. מת, דער לוי איז געשטארבן, ולה הימנו בן, און זי האט א זון פון דעם לוי, תאכל במעשר, קען זי נאר עסן מעשר, אבער תרומה קען זי נישט עסן. נישאת לישראל, זי האט שפעטער חתונה געהאט צו א ישראל, פארלירט זי אויך דעם זכות פון עסן מעשר, לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, ווייל א ישראל לגבי מעשר ראשון הייסט א זר, לויט ר' מאיר'ן. מת, דער דריטער מאן דער ישראל איז געשטארבן, ולה הימנו בן, און זי האט א זון פון דעם ישראל, לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר, ווייל דער זון טוט צוריק האלטן. מת בנו מישראל, דער זון וואס האט געבוירן מיט דעם ישראל איז געשטארבן, תאכל במעשר, קען זי עסן מעשר, ווייל זי האט דאך א זון מיט דעם לוי. מת בנה מלוי, דער זון פון לוי איז אויך געשטארבן, תאכל בתרומה, קען זי עסן תרומה, ווייל זי האט דאך שוין נישט קיין קינדער וועלכע זאלן איר פסל'ען פון עסן תרומה. מת בנה מכהן, אז דער זון פון כהן איז אויך געשטארבן, לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר. רש י,

והבן פוסלה מתרומה, דער זון טוט איר פסל'ן פון תרומה, שהרי יש לה זרע מן הזר, זי האט דאך א קינד פון א זר, וכתיב, עס שטייט ביי א בת כהן שטייט וזרע אין לה, אז דער מאן איז געשטארבן זי האט נישט קיין קינדער, ושבה, גייט זי צוריק, והרי יש לה זרע, דא איז דאך דא קינדער, וואס זיי זענען. נישט קיין כהנים. ואף על גב דקרא בבת כהן כתיב. דער פסוק רעדט זיך בבת כהן, בבת כהן זאגן מיר אז זרע מישראל טוט איר פסל'ן צוריק צו גיין צום טאטן. מרבינן מיניה בגמרא נמי אין גמרא טו איך אויך אפלערנען א בת ישראל אוכלת בשביל בנה כהן, א בת ישראל וואס עסט תרומה ווייל זי האט געבוירן א זון מיט דעם כהן, וניסת לזר, און זי האט חתונה געהאט צו א זר, ומת, ווען דער זון דער זר איז געשטארבן, שחוזרת ואוכלת בשביל בנה, גייט זי צוריק און זי עסט צוליב דעם זון וואס ער איז א כהן, הילכך, כי היכי דבת כהן כי יש לה זרע מישראל, אזוי ווי א בת כהן ווען זי האט א קינד פון א ישראל, לא הדרא, גייט זי נישט צוריק, בת ישראל אוכלת בשביל בנה כהן נמי די בת ישראל וואס זי עסט וועגן איר זון דעם כהן כי יש לה זרע ווען זי האט אויך א אנדער קינד בן מלוי או מישראל לא הדרא אוכלת בשביל בנה כהן קען זי שפעטער נישט עסן וועגן דעם זון דעם כהן ווי וועט אבער זיין ס'איז געווען פארקערט זי האט געהאט א זון פון א ישראל נאכער האט זי חתונה געהאט צו א כהן. קאָן זי דאָך עסן מכּוח דעם כּהן. נאַכער איז דער כּהן געשטאָרבן. איז אויב זי האָט אַ זון פֿון דעם כּהן, קאָן זי עסן תּרומה, כאָטש זי האָט אַ זון פֿון ישׂראל אויך. ווײַטער די משנה, בת כּהן שנישאת לישׂראל, אַ בת כּהן זי האָט חתונה געהאַט צו ישׂראל, לא תאכל בתרומה, טאָר נישט עסן תּרומה, ווײַל אין פּסוק שטייט, וזרע אין לה. ושבה, א בת כהן, כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, ווייזט אויס, בחיי בעלה האט זי נישט געגעסן. מת, דער מאן דער ישראל איז געשטארבן, ולה הימנו בן, און זי האט א זון פון דעם ישראל, לא תאכל בתרומה, קען זי נישט עסן קיין תרומה. ניסת ללוי, זי האט חתונה געהאט צום לוי, תאכל במעשר, קען זי עסן מעשר. כאטש זי האט דאך א זון פון ישראל, אבער יעצט קען זי עסן מעשר, ווייל זי איז דאך קנין כספו פון דעם לוי. מת ולה הימנו בן, דער לוי איז געשטארבן, זי האט א זון פון דעם לוי, תאכל במעשר, קען זי עסן מעשר. תרומה קען זי אלץ נישט עסן, כאטש זי איז א בת כהן.

עסט זי תרומה, כאטש זי האט דאך קינדער פון זרים אויך, זי האט דאך אבער א זון פון דעם כהן. מת בנה מכהן, אז דער זון פון דעם כהן איז געשטארבן, לא תאכל בתרומה, קען זי נישט עסן תרומה, ווייל דער לוי האט איר גע'פסל'ט. מת בנה מלוי, דער זון פון לוי איז געשטארבן, לא תאכל במעשר, קען זי נישט עסן קיין מעשר, ווייל זי האט דאך נאר א בן א ישראל, מת בנה מישראל, אז ס'איז געשטארבן דער זון מישראל וואס זי האט פון דעם ערשטן מאן, חוזרת לבית אביה, קען זי צוריק עסן תרומה, ועל זו נאמר, אויף דעם זאגט א פסוק, ושבה אל בית אביה כנעוריה, אז זי גייט צוריק אין טאטנ'ס הויז אזוי ווי איר יוגנט, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, כנעוריה טוט אראפלערנען פרט למעוברת, אז אויב זי איז מעוברת גייט זי נישט צוריק אין בית אביה, איז דעמאלט מלחם אביה תאכל, קען זי עסן תרומה. רש"י, אויבן דעם עמוד, בת כהן שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה. דפּסלה ישׂראל, דער ישׂראל טוט איר פּסלען, אַזױ גורס דער ב"ח. מדקאמר רחמנא אַז די תורה זאָגט וזרע אין לה, װען זי האָט נישט קײן קינדער, ושבה, גײט זי צוריק, אל בית אביה צו עסן תרומה, מכּלל קומט דאָך אױס, דבחיי בעלה, װען דער מאַן דער ישׂראל לעבט, לא אכלה, קאָן זי נישט עסן קײן תרומה. מת בנה מכּהן, לא תאכל בתרומה.

נאכער דער כהן איז געשטארבן און ס'איז געבליבן א זון, מעג זי עסן תרומה צוליב דעם זון, נאכער אז זי האט חתונה געהאט צו א לוי, דער לוי לגבי תרומה איז דאך א זר, קען זי מער נישט עסן קיין תרומה. אז דער לוי איז געשטארבן און ס'איז געבליבן א זון, קען זי אלץ נישט עסן קיין תרומה, אבער דעמאלט ווען ס'איז געשטארבן בנה מלוי, תאכל בתרומה, מעג זי צוריק עסן בתרומה כאטש זי איז א בת ישראל, דהדרא אכלה משום בנה, זי קען עסן תרומה וועגן איר זון וואס האט געבוירן געהאט מיט דעם כהן, כל זמן דער בן לוי האט געלעבט האט ער צוריק געהאלטן, אבער אז דער בן לוי געשטארבן גייט זי צוריק עסן מנלן, פון וואנען ווייסן מיר דעם דין אז זי איז א זרה א בת ישראל, וואס זי, וויאזוי עסט זי נאר וועגן איר בן, און זי האט חתונה געהאט צו א זר, און נאכער קען זי דאך ניט עסן, פון וואנען ווייסן מיר אז ס'איז דא א דין אז זי איז גייט צוריק, אין דער תורה שטייט נאר דער דין פון חוזרת ווערט דערמאנט ביי א בת כהן, אין תורה שטייט. ובת כהן כי תהיה אלמנה גרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל, אבער ווי טרעפן מיר דעם דין אז א זרה א בת ישראל גייט אויכעט צוריק? אמר רבי אבא אמר רב, האט רבי אבא געזאגט פאר רב'ן, בת ובת, אין דעם פסוק ובת איש כהן כי תהיה אלמנה גרושה, ובת כהן כי תהיה אלמנה גרושה האט געדארפן שטיין בת כהן און עס שטייט ובת, אין דעם פסוק ווערט דאך דערמאנט דער ענין פון צוריק גיין, זאגן מיר עס קומט מרבה זיין נאך א אופן מען גייט צוריק. פרעגט די גמרא כמאן ווי ווער איז דאס כרבי עקיבא ווי רבי עקיבא דדריש ווי וואס ער דרשנ'ט די וואו'ן וואס ער זאגט די וואו קומט עפעס מרבה זיין,

היא בתרומת הקדשים לא תאכל, רעדט מען דאך פון וועמען? פון א בת כהן האט נאכער געדארפן שטיין וכי תהיה אלמנה גרושה, איז דאך מיר איבריג אינגאנצן דער ובת, זאגן מיר אז גייט מען מרבה זיין א זרה אויכעט אז זי קען צוריק גיין זאל עסן תרומה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, מיר האבן דאך געלערנט אז ס'איז דא צוויי ערליי אופנים וואס מען גייט צוריק, אמאל גייט צוריק א בת כהן, זי האט נישט געקאנט עסן קיין תרומה ווייל דער מאן איז א ישראל, און נאכער אז דער ישראל איז געשטארבן וזרע אין לה, גייט זי צוריק, דאס שטייט דאך בפירוש אין דער תורה, און מיר האבן אויך יעצט מרבה געווען אז ס'איז אמאל פארהאנען א זרה וואס האט חתונה געהאט צו א כהן, און זי האט געבוירן מיט אים א זון, נאכער האט זי חתונה געהאט צו א זר, און זי האט געבוירן מיט אים א זון, קאָן זי דאָך נישט עסן, און דער זון, װאָס האָט געבױרן מיט דעם זר, שטאַרבט, איז אױך אַ דין פֿון חזרת. גײט דאָ די גמרא זאָגן, כּשהיא חוזרת, װען די בת-כּהן גײט צוריק צו איר טאַטן, דאָ רעדט מען נישט װעגן די בת-ישׂראל גײט צוריק משום בנה. דאָס גײט נישט אַרױף אױף דער משנה, נאָר דאָס גײט אַרױף אױף דעם, װאָס שטײט בפֿירוש אין פּסוק,

נאר כשהיא חוזרת, ווען די בת כהן גייט צוריק צו איר טאטן, גייט זי נאר צוריק צו תרומה נישט צו חזו ושוק. אמר רב חיסדא אמר רבינא בר שילה מאי קרא, ווי האב מיר דאס א פסוק אז זי גייט נאר צוריק צו תרומה נישט צו חזו ושוק? אין פסוק שטייט היא בתרומת הקדשים לא תאכל, אין אנפאנג פסוק שטייט ובת כהן, כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל, זאגן מיר אזוי, במורם מן הקדשים, דאס וואס מען טוט אפשיידן פון די קדשים, די חזה ושוק וואס מען נעמט אראפ פון שלמים, לא תאכל קען זי נישט עסן, ווי זעה איך אין דעם פסוק תרומה יא? דאס שטייט דאך אין שפעטערדיגן פסוק. נאר ווי זעה איך פון דעם פסוק אז זי קען קיינמאל נישט עסן אפילו ווען זי גייט צוריק? ווייל דער מיר האבן דאך אפגעלערנט פון דעם פסוק ובת כהן כי תהיה לאיש זר, מיינט מען כי תהיה לאיש זר אז אויב זי האט חתונה געהאט איז זי געווארן נבעל צו אזעלכן וואס איז אסור, למשל אויב זי איז געווארן נבעלה צו אַ נתין און אַ ממזר אָדער צו אַ חלל, זאָגן מיר אַז זי ווערט געפּסלט אויף אַלע מאָל, אַזוי האָט דאָך די גמרא געטייטשט, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, אַז זי ווערט נבעל לאיש זר, איז היא בתרומת הקדשים לא תאכל, טייטש איך אַז זי וועט קיינמאָל מער נישט קענען עסן קיין תרומה, פאַרוואָס? ווייל זי איז געוואָרן אַ זונה איז זי געוואָרן. איז אין אמת'ן וואלט דאך מיר געווען גענוג זאל מען נאר שטיין קדשים, פארוואס שטייט מיר דער פסוק בתרומת הקדשים? צו זאגן אז א חוץ דעם דער פסוק דערציילט מיר אז אויב נבעלה לזר קען זי נישט עסן קיין תרומה, דערציילט מיר דער פסוק אז ס'איז נאך דא א אנדערע וואס כאטש תרומה וועט זי קענען עסן, אבער תרומת הקדשים חזה ושוק וועט זי נישט קענען עסן. רב נחמן אמר רבה בר אבוה, ער זאגט איך לערן עס אפ פון א צווייטן לימוד, מלחם ולא כל לחם, פרט לחזה ושוק. ער זאגט איך לערן עס אפ פון שפעטערדיגן פסוק, אין שפעטערדיגן פסוק שטייט ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה, תאכל, זאג איך, מלחם, דאס ווארט לחם מיינט מען נישט בלויז ברויט, לחם איז די טייטש א סעודה, די שפייז, זאגן מיר מ, נישט אלעס קען זי עסן, פרט לחזה ושוק, נישט אלעס חזה ושוק קען זי נישט עסן. פארוואס יא? מתקיף לה רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט א קשיא, אימא, לאמיר זאגן פרט להפרת נדרים, דער פסוק גייט מיר זאגן אז זי גייט נישט צוריק לגבי דעם דין פון מפר זיין דעם נדר, דער דין איז דאך אזוי, ווען א נערה מאכט א נדר איז דער טאטע קען איר מפר זיין, ווי וועט זיין אז זי איז געווארן אן ארוסה, זי האט גענומען קידושין, אביה ובעלה מפירים נדריה. האבן אויף איר כח דעם זכות דער טאטע מיט דער מאן, אויב זי איז געווארן א נשואה נאך חופה נאר דער מאן, דערציילט מיר דא דער פסוק, כאטש איך זאג ושבה אל בית אביה, זי גייט צוריק, אבער די רעכט פון פארשטערן דעם נדר האט נישט דער טאטע. ווער הייסט דיר גיין לערנען אז זי גייט צוריק נאר אויף תרומה נישט אויף חזה ושוק, לאמיר זאגן אויף נעבעך נישט. מלחם אביה תאכל, דאס קען זי עסן נאר מלחם, אבער אנדערע זאכן גייט זי נישט צוריק. אמר רבא, האט רבא געזאגט, כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל, די זאך ווי מ'זאגט האט שוין אפגעלערנט תנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל מען האט געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן שטייט אין פסוק נדר אלמנה וגרושה יקום עליה מה תלמוד לומר וואס דארף מיר דער פסוק דערציילן אז אן אלמנה אדער א גרושה קען מען איר ניט פארשטערן דעם נדר והלא מוצאה מכלל אב. זי איז דאך שוין ארויסגעגאנגען פון כלל פון טאטן ומוצאה מכלל בעל דא רעדט זיך דאך אז ס'איז נישט געווען מן האירוסין ווייל אויב זי איז געווארן אן אלמנה מן האירוסין איז דאך דער דין נתרוקנה רשות לבעל לאביה גייט זי צוריק נאר אויב ווידער מן הנישואין איז זי דאך שוין יעצט נישט דא אין קיינעמס רשות איז דאך נישט דא ווער זאל איר מפר זיין דעם נדר, ווייס איך דאך אליין אז דער נדר יקום עליה, אלא דעם פסוק דארף איך האבן אויף אזא איין זאך, ווען גייט זי ארויס אינגאנצן פון רשות פון טאטן לגבי נדרים, איז דאך נאך דער חופה, הרי שמסר האב לשלוחי הבעל. דער טאטע האט איבערגעגעבן איר צו די שלוחים פון דעם מאן, און זי גייט יעצט צו דעם מאן. ס'איז נאך נישט געווען קיין חופה, זי איז אויפן וועג פון דער חופה, אין אנדערע ווערטער, פון רשות פון טאטן איז ארויס, אבער זי איז נאך נישט אריינגעקומען לרשות הבעל. או אדער שמסרו שלוחי האב, די שלוחים פון טאטן האבן איבערגעגעבן לשלוחי הבעל, ונתארמלה או נתגרשה בדרך. אויפן וועג איז זי געווארן אן אלמנה אדער זי געווארן גע'גט? היאך אני קורא בה, ווי אזוי טו איך איר אנרופן? בית אביה של זו, זי איז דאך אין בית אביה, או בית בעלה של זו, ווייל זי איז דאך אנדערש פון אנדערע אלמנות, וואס זי איז נאך נישט אריינגעגאנגען אין רשות פון דער מאן, קען איך קוקן אויף דעם-א, זי איז שוין ארויסגעגאנגען פון רשות פון טאטן, ממילא האט שוין דער טאטע נישט קיין רעכט, איז אין וועמענס רשות איז זי? פון מאן. אדער איך קען זאגן, זי איז נאך נישט אריינגעקומען אין רשות פון דער מאן. טא וואס טוט זיך מיט נדר? אלא לומר לך, דיר צו זאגן, כיוון שיצאה שעה אחת מרשות האב, אזוי ווי זי איז נאר ארויסגעגאנגען איין מאמענט פון רשות פון טאטן, אפילו זי איז נישט אריינגעקומען אין רשות הבעל, שוב אינו יכול להפר, קען מער דער טאטע ניט פארשטערן. איז די טייטש אויף דעם אופן זאגט מען דער פסוק אז מ'קען ניט פארשטערן מער דער טאטע, איז דאך אוודאי אוודאי אז אימא דימא אן אלמנה, איז ווייס איך דאך אליין צו א גרושה אז זי איז גאר ארויסגעגאנגען פון רשות פון דעם טאטן איז אריינגעקומען אין רשות פון בעל, איז דאך א זיכערע זאך אז אז דער טאטע קען ניט פארשטערן, דארף איך אויף דעם ניט האבן קיין פסוק. מוז איך זאגן אז דער פסוק גייט מיר דערציילן אז נאר מלחם אביה תאכל, זי קען נאר עסן תרומה אבער נישט חזה ושוק. רב ספרא אמר, רב ספרא זאגט פון דעם-א לערן איך אפ אז זי איז חוזרת לתרומה נישט צו חזה ושוק, אין פסוק שטייט מלחם אביה תאכל, זאגן מיר לחם ולא בשר, ער טייטשט אפ אז לחם איז כפשטות די לחם טרעפט מען טאקע אנדערע ערטער מיינט מען די סעודה אלעס, נאר די תורה האט דא געזאגט מיט דעם לשון צו זאגן אז בשר נישט. ר' פפא אמר, ר' פפא זאגט, מלחם אביה תאכל, איז שטייט דאך אין פסוק, ובת כהן כי תהיה אלמנה גרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה, די ברויט וואס באלאנגט צו איר טאטן תאכל, לחם הקנוי לאביה, די ברויט וואס דער טאטע האט קונה געווען. תרומה רופט זיך אן נכסי כהן, וואס דער כהן וויל מיט א תרומה קען ער טון, איך מיין דאס-א, ער קען עס פארקויפן צו א צווייטן כהן, ער קען מיט דעם מקדש זיין א אישה, ס'איז זיין ממון. פרט לחזה ושוק, חזה ושוק איז א אנדער זאך, ס'איז נישט זיין זאך, דמשולחן גבוה קא זכו, דאס וואס ער באקומט די חזה ושוק איז נישט עס ווערט זיין זאך, ס'איז אזא אן אופן ווען איינער קומט צום צווייטן אין גאסט און ער איז אים מכבד, איז דאס וואס ער איז אים מכבד מעג ער עסן, אבער וועמענס זאך באלאנגט דאס? דאס באלאנגט צום בעל הבית, איז די אלע חלקים וואס די כהנים האבן רעכט צו באקומען בקדשים די בשר חטאת, די בשר אשם, ס'איז נישט זייער זאך, מען גיט זיי נאר די זכות זאלן עס עסן, און דער פסוק זאגט זי גייט נאר צוריק אויף לחם אביה, אבער דאס איז דאך נישט קיין לחם אביה, ורבא אמר רבא זאגט, שטייט אין פסוק, ואת חזה התנופה, ואת שוק התרומה, תאכלו זאלט איר עסן אתה ובנותיך אתך, זאג איך אזוי, בזמן שאתך, אז זיי זענען געווען די גאנצע צייט מיט דיר, דעמאלט קענען זיי עס עסן, ווי איז אבער אז זיי זענען ארויסגעגאנגען פון דיין רשות קען מען נישט עסן. אמר רב אדא בר אהבה תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כשהיא חוזרת לבית אביה, א בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו ישראל, און די מאן איז געשטארבן, אדער זי איז געווארן גע'גט און עס איז נישטא קיין קינדער, אז זי גייט צוריק לבית אביה, חוזרת לתרומה ואינה חוזרת לחזה ושוק, אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט, בשביל בנה, אויב זי גייט צוריק עסן בשביל בנה, א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, און זי האט געבוירן פון אים א זון, האט זי דאך געקאנט עסן תרומה וועגן זון, נאכהער האט זי חתונה געהאט צו ישראל, קאן זי דאך נישט עסן, אז די ישראל שטארבט גייט זי דאך צוריק עסן וועגן זון, חוזרת גייט זי צוריק אף לחזה ושוק, מעג זי עסן לחזה ושוק אויך. אזל רב מרדכי איז געגאנגען רב מרדכי אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי און ער האט געזאגט די הלכה פאר רב אשי, אמר האט רב אשי געפרעגט מהיכא קא מתרביא, פון וואנען ווייס איך בכלל דעם דין אז ס'דא א אופן אז מ'גייט צוריק צוליב דעם זון, לערן איך דאך דאס אפ מובת א ריבוי פין דעם פסוק וואס שטייט דארטן ושבה אל בית אביה כנעוריה, מי עדיפא לה מינה, איז זי דען בעסער פין דער בת כהן? א בת כהן גייט צוריק קאן זי נישט עסן חזה ושוק, אין א בת ישראל זי גייט צוריק משום בנה קען זי יא עסן.

מיר וועלן מקדים זיין צו דער גמרא עטליכע דינים, וועט די גמרא זיך שפעטער וועט מען פארשטיין, ס'איז דא א דין פון יבום, אז אויב איינער די מאן איז געשטארבן אן קינדער, איז דער ברודער זאל מייבם זיין, ווי העט זיין אז די פרוי האט קינדער פון א צווייטן מאן, איידער זי האט חתונה געהאט צו דעם, האט זי געהאט קינדער פון א צווייטן מאן. גייט דאך אהן די דין פון יבום, דאס ווייל מיט דעם מאן האט זי נישט געהאט קיין קינדער, דאס שטייט אין גמרא אז ביי דעם דין יבום האט מען נישט געמאכט אז די בן מראשון זאל האבן דעם דין משני, ביי דעם דין יבום האט מען דאס נישט געמאכט, נאר זי האט נישט קיין בן משני, האט זי נישט, איי זי האט דאך מראשון, דאס ווערט נישט גערעכנט, זי דארף האבן יבום, דער פסוק האט איר נישט געפטר'ט פון יבום. יעצט לאמיר זעהן ביי תרומה, אז א בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל, און זי האט געבוירן מיט אים א קינד, נאכער איז דער מאן געשטארבן, אדער האט ער גע'גט אז זי האט א קינד מיט א ישראל, עסט זי נישט קיין תרומה, נאכער האט זי חתונה געהאט צו א צווייטן ישראל, און דער צווייטער ישראל איז געשטארבן אדער האט ער געגעט, קאן זי אויכעט נישט עסן קיין תרומה, איי זי האט דאך מיט דעם צווייטן ישראל נישט קיין קינד, נאר דאס רופט זיך אהן אז דאס וואס זי האט בן מראשון איז גלייך ווי זי האט בן משני, פארוואס איך דארף צו דעם צוקומען פארשטיי איך נישט, זי האט טאקע נישט משני נאר זי האט א בן מראשון, נאר אזוי רופט עס די גמרא אז לגבי דעם דין יבום איז בן מראשון נישט גלייך ווי זי האט א בן משני, און לגבי תרומה הייסט עס זי האט חתונה געהאט נאכאמאל איז דער בן מראשון איז גלייך ווי זי האט א בן משני. נאך א זאך איז דא מתים כחיים, ביי יבום האט מען געמאכט די וואס זענען געשטארבן גלייך ווי זיי וואלטן געלעבט, למשל, איינער איז געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט א פרוי מיט א זון, איז זי דאך פטור פון יבום, נאכער איז דער זון געשטארבן, דער זון איז געשטארבן, דארף מען נישט איר מייבם זיין אבער, פארוואס? ווייל דער זון איז דאך געשטארבן, ס'איז דאך גארנישט נישט געבליבן. נאר מתים, דעמאלט ווען מ'איז געשטארבן, איז גלייך ווי מ'האט נאך געלעבט. הייסט עס, אז ביי דעם דין יבום איז מתים האט דעם דין פון חיים. לאמיר נאר זען ביי דעם דין פון תרומה. ביי דעם דין פון תרומה איז נישט אזוי. אבי וועט זיין א בת יש כהן האט חתונה געהאט מיט א ישראל, און זי האט געבוירן מיט אים א זון. איז די קאָן זי נישט עסן קיין תרומה. אַז דער מאַן איז געשטאָרבן, קאָן זי נישט עסן קיין תרומה צוליבן זון. און אויב דער זון איז געשטאָרבן, קאָן זי צוריק עסן תרומה. קומט אויס, אַז די מתים האָט מען נישט געמאַכט כחיים. ביי יבום איז דער מת האָט דעם דין ווי חי, און ביי תרומה איז נישט אַזוי אָט דער דין. אַזוי זאָגט עס די גמרא. נאָך אַ דריטער דין איז דאָ פאַראַנען. אז איינער איז געשטארבן אן קינדער און ער האט איבערגעלאזט די פרוי זי שוואנגערט, איז נישט דא קיין דין פון יבום דערווייל, זי טאר נישט חתונה האבן צוליב א צווייטן טעם, אפשר וועט זי מפיל זיין, אפשר דער וולד איז נישט בן קיימא, אבער דער דין יבום איז יעצט נישט דא. דאס הייסט. דער עובר טוט עפעס אויף דאס וואס איז מעוברת, און ביי תרומה איז אויך דא אזא דין, מיט דער זאך איז עס גלייך, ביי תרומה איז דא א דין, א בת כהן ווען זי האט חתונה געהאט צו א ישראל און זי איז מעוברת פון דעם ישראל, טאר זי נישט עס גייט זי נישט צוריק אל בית אביה. די גמרא, אין די משנה האבן מיר געלערנט בת כהן שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה, ווי וועט אבער זיין אז ס'איז נישט געבליבן איר קיין קינדער מיט דעם ישראל, גייט זי צוריק. תנא רבנן האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק, ושבה אל בית אביה, א בת כהן כי תהיה אלמנה גרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה, פרט לשומרת יבם. אויב זי איז א שומרת יבם גייט זי נישט צוריק לבית אביה ווייל זי איז דאך צוגעבינדן צו דעם יבם. כנעוריה פרט למעוברת, אין דער צייט ווען זי איז רעגולער ווי זי איז פריער געווען גייט זי צוריק ושבה אל בית אביה, אויב זי איז כנעוריה, ווי איז אבער זי איז מעוברת גייט זי נישט צוריק. פרעגט די גמרא והלא דין הוא, איך קען דאך אפלערנען פון א קל וחומר אז אויב זי איז מעוברת גייט זי נישט צוריק אל בית אביה, וואס דארף איך האבן אויף דעם א פסוק? וואס איז די קל וחומר? מה דאך במקום שלא עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, אויף דעם ארט וואס מען האט נישט געמאכט ולד מן הראשון כוולד מן השני, א פרוי זי האט געהאט מיט איינעם א קינד, נאכער איז זי געווארן גע'גט, זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן, און דער מאן איז געשטארבן אן קינדער, איז דאך דער דין, האט מען נישט געמאכט ולד מן הראשון כוולד מן השני לפוטרה מן היבום, נאר וואס דען זאגן מיר אז מען דארף איר מייבם זיין, עשה עובר כילוד, ווי איז אבר אז זי איז געווען מעוברת? לערן איך אפ פון פסוק ובן אין לו אז דער עובר טוט אויף אז מען דארף איר יעצט נישט מייבם זיין מקום לגבי תרומה שעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני ביי תרומה א בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל זי האט געהאט א קינד נאכער איז זי געווארן גע'גט צי דער מאן איז געשטארבן זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן און זי האט נישט קיין קינד זאגן מיר אז דער ולד מן הראשון טוט אויף ווי זי האט א ולד פון דעם צווייטן, לפוסלה מן התרומה, אז זי קען נישט עסן קיין תרומה, אזוי די גמרא וועט זאגן ווייטער כ'לערן אפ פון א פסוק, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שנעשה עובר כילוד, אז די עובר האט דעם זעלבן דין ווי ילוד, אז עס טוט איר פסל'ען, וואס דארף איך האבן א פסוק כנעוריה פרט למעוברת, כ'ווייס דאך אליין. זאגט די גמרא, לא, ניין, דו קאנסט נישט אפלערנען תרומה פון יבום. מה לי עשה עובר כילוד לענין יבום, ווייסטו פארוואס ביי יבום טו איך מאכן די עובר גלייך ווי ס'איז שוין געבוירן? שהרי עשה מתים כחיים, ביי יבום איז דער דין אז דער מאן איז געשטארבן. און ס'איז געווען א זון, און זי איז נישט זקוקה ליבום, נאכהער אז ס'איז געשטארבן דער זון, איז גלייך ווי דער זון לעבט, און זי מען דארף אים נישט מייבם זיין. דעריבער זאגן מיר אויך דארטן אז עובר האט דעם זעלבן דין ווי ילוד, נעשה זאל איך מאכן עובר כילוד לענין תרומה שלא עשה מתים כחיים, ביי תרומה האב איך נישט געמאכט מתים כחיים, ווייל א בת כהן וואס האט געבוירן א קינד פון א ישראל און דער מאן איז געשטארבן נאכדעם איז דער זון געשטארבן גייט זי זיך צוריק לבית אביה ממילא וואלט איך געוואלט מיינען אזוי ווי איך מאך נישט ביי תרומה מתים כחיים זאל אויך זיין די זעלבע דין אז מעוברת דער עובר זאל נישט צוריק האלטן איר תלמוד לומר שטייט אין פסוק כנעוריה פרט למעוברת אז א בת כהן האט חתונה מיט א ישראל און זי איז מעוברת און דער מאן דער ישראל איז געשטארבן גייט זי נישט צוריק אל בית אביה, איך זאג ושבה אל בית אביה, זי גייט צוריק צום טאטן עסן תרומה, דווקא ווען כנעוריה. לויט דעם קומט דאך אויס איך האב צוויי פסוקים, אין פסוק שטייט דאך ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ווערט דערמאנט אויב זי האט נישט אינגאנצן קיין קינדער, ושבה אל בית אביה, און אויך ווערט דערמאנט כנעוריה אויב זי איז אזוי ווי זי איז פריער געווען, זי שוואנגערט נישט, האב איך איין פסוק אז זי האט אינגאנצן נישט קיין קינדער די בת כהן. און די מאן די ישראל איז געשטארבן גייט זי צוריק, אבער אויב זי האט קינדער גייט זי נישט צוריק, און איך האב אויך א פסוק אז אויב זי איז נישט מעוברת גייט זי צוריק, און אויב זי איז מעוברת גייט זי נישט צוריק, זאגט די גמרא ואיצטריך למכתב כנעוריה, אזוי גורס די ב"ח, איך דארף האבן דעם כנעוריה וואס איך בין ממעט מעוברת, ואיצטריך למכתב וזרע אין לה, און איך דארף אויך האבן וזרע אין לה, ממעט זיין אז אויב זי האט קינדער און דער מאן איז א ישראל גייט זי נישט צוריק צו איר טאטן עסן תרומה. דאי כתב רחמנא וזרע אין לה, דער פסוק זאל נאר שרייבן אז זי האט נישט קיין קינדער, די בת כהן וואס האט חתונה צו א ישראל און דער מאן איז געשטארבן, גייט זי צוריק, וואלט איך געזאגט אזוי, ווייסטו פארוואס דעמאלט ווען ס'איז דא קינדער גייט זי נישט צוריק, ווייל מעיקרא חד גופא, פריער איז זי געווען איינע, השתא תרי גופי, יעצט איז צוויי גופים, דעריבער אז ס'איז דא קינדער גייט זי נישט צוריק, אבל מעוברת. א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל, זי איז מעוברת פון ישראל, און דער ישראל איז געשטארבן. דמעיקרא חד גופא, פריער איז געווען איין גוף, והשתא חד גופא, יעצט איז נאך איין גוף. אימא וואלט געוואלט מיינען תיכול, אז איך זאג ושבה אל בית אביה, אז זי גייט צוריק צום טאטן. צריכה דארף מען דערציילן די כנעוריה, אויף ווען גייט זי צוריק? דווקא אין אזא פאל כנעוריה אז זי איז נישט מעוברת, מעוברת גייט זי נישט צוריק. ואי כתב רחמנא מעוברת, דער פסוק זאל מען נאר שרייבן ושבה אל בית אביה כנעוריה, וואלט איך געזאגט אזוי, מעוברת גייט זי נישט צוריק, ווייל איר גוף אליין איז געווארן נשתנה, דמעיקרא פריער גופא סריקא איז זי געווען א ליידיגע גוף, והשתא גופא מליא איז א צווייטע גוף, דעריבער זאגן מיר אז ס'איז נישט כנעוריה גייט זי נישט צוריק, אבל אבער זרע אין לה, דמעיקרא גופא סריקא. דאס וואס איך לערן אפ פון זרע אין לה, וועט זיין זי האט יא א קינד. דמעיקרא גופא סריקא, והשתא גופא סריקא, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא, ס'איז נישט אזוי, נאר זאל יא קענען עסן תרומה כאטש זי האט קינדער, ווייל אין איר גוף איז נישט געווען קיין שינוי, צריכה דארף איך אויכעט האבן. דעם פסוק וזרע אין לה אז אויב זי האט קינדער גייט זי נישט צוריק עסן קיין תרומה. רש"י. און וואס האט מען פריער געלערנט אין גמרא דער סך הכל אז ביי דעם דין פון יבום איז בן מראשון האט נישט דעם דין ווי בן משני, א פרוי האט געהאט מיט א מאן א קינד, נאכער איז דער מאן געשטארבן און זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן, און דער אנדערע איז געשטארבן אן קינדער, דארף מען מייבם זיין. איך זאג נישט אז דאס וואס זי האט בן מראשון זאל ווערן גערעכנט בן משני. ווי איז אבער ביי תרומה? איז יא בן מראשון ווערט גערעכנט ווי בן משני. א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל, און זי האט געבוירן מיט אים א קינד, און דער מאן איז געשטארבן, זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן ישראל, און ער איז געשטארבן אן קינדער, זאגן מיר זי גייט נישט צוריק עסן תרומה, ס'איז דאך נישט געבליבן פונעם אנדערן ישראל קיין קינדער, נאר איך זאג אז דער בן מראשון ווערט אנגערופן ווי בן משני. נאך א זאך האבן מיר, מתים כחיים, ביי יבום האט מען געמאכט מתים כחיים, דאס הייסט איינער איז געשטארבן, האט איבערגעלאזט א פרוי מיט א קינד, איז נישטא קיין יבום, נאכער איז די קינד אויכעט געשטארבן, זאגן מיר מען דארף איר נישט מייבם זיין, ווייל מ ע אפילו יעצט די קינד איז געשטארבן איז עס גלייך כחי, איז גלייך ווי עס לעבט, די גמרא וועט עס ווייטער אפלערנען פון א פסוק, ווי איז אבער ביי תרומה איז נישט מתים כחיים, א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל. און זי האָט געבױרן מיט אים אַ זון, טאָר זי נישט עסן קײן תּרומה. װי איז אַז דער מאַן איז געשטאָרבן, טאָר זי נישט עסן קײן תּרומה מכּוח דעם בן. אַז דער בן איז אױכעט געשטאָרבן, קען זי גײן עסן תּרומה. קומט אױס, אַ מת האָט נישט דעם דין װי חי. סימן אָמר ליה לא נעשה. מעשיה במיתה נעשה ולא נעשה, בולד, יבם ותרומה, יבום ותרומה, סימן. אמר ליה רב יהודה מדאסקרתא לרבא, האט רב יהודה פון דער שטאט דאסקרתא געזאגט צו רבא, לא נעשה מתים כחיים, לענין יבום. ביי יבום לאמיר זאגן אז מתים האבן נישט דעם דין ווי חיים, נאר מיר וועלן זאגן אז דעמאלט אויך ווען די קינד איז געשטארבן זאל מען איר דארפן מייבם זיין. מקל וחומר כ'וועל עס אפלערנען פון א קל וחומר. מקל וחומר כ'וועל עס אפלערנען פון א קל וחומר. ומה דאך במקום שעשה ולד מן הראשון כולד מן השני, אויף דעם ארט וואס ולד מן הראשון האט דעם זעלבן דין ווי ולד מן השני לפוסלה מן התרומה, איר צו פסל'ען פון תרומה, ביי תרומה דאך דא א דין אז זי האט געבוירן א קינד מיט א ישראל טאר זי נישט עסן קיין תרומה, נאכער האט זי חתונה געהאט מיט א צווייטן ישראל די בת כהן, נאכדעם ווי די מאן איז געשטארבן טאר זי נישט עסן קיין תרומה ווייל עס ווערט גערעכנט ווי זי האט א קינד כאטש מיט דעם אנדערן האט זי נישט קיין קינד. איז דאך כאטש דארט מאכט מען ולד מן הראשון כולד מן השני, ס'זאל איר פסל'ען פון תרומה, לא עשה מתים כחיים, מתים האבן נישט דעם דין ווי חיים, אזוי איז דאך דער דין ביי תרומה, אז די בת כהן האט געהאט א קינד מיט א ישראל, און דער מאן דער ישראל איז געשטארבן, נאכער איז די קינד געשטארבן, זאגן מיר, אז ושבה אל בית אביה. איז דאך מקום אזא אן ארט שלא עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני לפוטרה מן הייבום, ביי דעם יבום איז ולד מן הראשון האט נישט דעם דין ווי עס האט א ולד מן השני, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שלא נעשה מתים כחיים, מתים זאל איך אויך דא נישט מאכן כחיים, און איך זאל זאגן אז אויב דער מאן איז געשטארבן און ס'איז געווען א קינד זאגן מיר זי מעג חתונה האבן ס'איז דא א קינד, און אז זי האט חתונה געהאט נאכהער איז די קינד געשטארבן, זאל מען איהר דארפן געבן חליצה? ענטפערט די גמרא, תלמוד לומר שטייט אין פסוק דרכיה דרכי נועם, די וועגן פון דער תורה זענען אנגענומענע וועגן, וכל נתיבותיה אלע אירע וועגן שלום, און אויב איך וועל זאגן אז ס'איז צוריק דא זיקה און מ'דארף איר יעצט געבן חליצה, איז אויב זי האט חתונה געהאט, וועט זי זיך ווערן פארמיאוסט אויף איר מאן, דעריבער קען איך נישט זאגן אז אט האסטו איר מתיר געווען חתונה צו האבן, און אט זאגסטו אז ס'איז אסור אויפן מאן. די צווייטע שאלה, פרעגט די גמרא, ונעשה מתים כחיים לענין תרומה, זאל איך מאכן מתים כחיים צו תרומה? מקל וחומר. פון א קל וחומר זאל איך אפלערנען אפילו דעמאלט ווען די קינד איז געשטארבן קען זי נישט עסן תרומה. דאס וואס שטייט אין פסוק וזרע אין לה מיינט מען בשעת דער מאן דער ישראל איז געשטארבן און נישט דא קיין קינדער, דעמאלט ושבה אל בית אביה, ווי וועט אבער זיין אז דעמאלט איז געווען קינד א קינד קען זי דאך נישט עסן קיין תרומה, איז אפילו דעמאלט ווען די קינד איז געשטארבן קען זי אויך נישט. וויאזוי וועל איך עס אפלערנען מיט א קל וחומר? מה דאך במקום ביי דעם יבום שלא עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, דער ולד וואס זי האט פון דעם ראשון איז נישט גלייך ווי ולד מן השני לפוטרה מן הייבום צו פטר'ן פון יבום, עשה מתים כחיים, אזוי זאגט מען דאך אפילו ווען די קינד איז געשטארבן איז גלייך ווי ער לעבט, מקום בתרומה, שעשה ולד מן הראשון, כוולד מן השני, לפוסלה מן התרומה. אויב די בת כהן האט א קינד פון דעם ערשטן מאן, כאטש פון דעם שני האט זי נישט קיין קינד, איז גלייך ווי שני לפוסלה מן התרומה. אינו דין אוואדע און אוואדע שנעשה מתים כחיים, איז זאל זי אלץ זיין פסול צו עסן תרומה. תלמוד לומר שטייט אין פסוק וזרע אין לה, זי האט נישט קיין קינדער, והא אין לה, יעצט האט זי נישט קיין קינדער, און אויב זי האט יעצט נישט קיין קינדער איז ושבה אל בית אביה כנעוריה. א דריטע שאלה פרעגט די גמרא, ונעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני, לענין יבום מקל וחומר, לאמיך זאגן לגבי דעם דין יבום, אז אויב די פרוי האט געהאט מיט א פריערדיגן מאן א קינד, אפילו מיט דעם מיט דעם צווייטן מאן האט זי נישט דא קיין קינד, זאל זי זיין פטור פון יבום. מקל וחומר, מה דאך במקום שלא עשה מתים כחיים לענין תרומה. ביי תרומה זאגט מען דאך אז די קינד שטארבט איז עס נישט גלייך כחיים, ווען די קינד האט געלעבט, די קינד וואס האט געבוירן מיט דעם ישראל האט געלעבט, האט זי נישט געטארט עסן קיין תרומה, און אז די קינד איז געשטארבן נאכדעם ווי דער מאן דער ישראל איז געשטארבן קען זי עסן תרומה, הייסט עס ביי תרומה האט מען נישט געמאכט קיין מתים כחיים, עשה ולד מן הראשון כוולד מן השני. ביי תרומה איז דא א דין אז ער האט א ולד פון דעם ערשטן מאן איז דאס גלייך ווי ער האט פון דעם צווייטן. מקום שעשה מתים כחיים לענין יבום ביי יבום איז דאך דא א דין מתים כחיים אזוי ווי דעמאלט ווען די קינד האט געלעבט איז זי נישט געווען קיין זיקה זי איז געווען פטור פון יבום איז דאך אפילו ווען די קינד שטארבט איז זי אויך פטור אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שנעשה ולד מן הראשון כוולד מן השני.

פרעגט יעצט די גמרא די פערדע שאלה, ולא נעשה ולד מן הראשון, זאל איך נישט מאכן די ולד מן הראשון כוולד מן השני לתרומה מקל וחומר? איך וויל זאגן, פון דעם צווייטן מאן האט זי נישט קיין קינד, גייט זי צוריק זי מעג עסן תרומה, איי וואס זי האט פון דעם ערשטן מאן, ס'נישט גלייך ווי זי האט פון דעם צווייטן, דער דין איז דאך אזוי, ווי וועט זיין א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א ישראל און זי האט געהאט א קינד, טאר זי דאך זיכער נישט עסן קיין תרומה. דער מאן איז ישראל, די קינד איז ישראל, ווי אז זי האט שפעטער חתונה געהאט צו א כהן, מעג זי עסן תרומה, אפילו זי, אפילו דער כהן איז געשטארבן און ס'איז געבליבן א קינד פון דעם כהן, כאטש ס'איז דאך נאך דא א קינד האט זי מיט א ישראל, מעג זי נאך עסן תרומה? ווען ס'איז געווען פארקערט. פריער האט זי חתונה געהאט צו א כהן, און זי האט געבוירן מיט דעם כהן א קינד, נאכהער האט זי חתונה געהאט צו א ישראל, און זי האט מיט דעם ישראל א קינד, דעמאלט קען זי טאקע נישט עסן קיין תרומה, ווייל יעצט ווי מען זאגט איז זי ברשות פון דעם ישראל, אבער זען זעען מיר דאך אז ס'דא א מציאות אז זי האט א קינד פון א ישראל, און דאך קען זי עסן תרומה, פרעגן מיר וואס איז יעצט די פערדע שאלה, זאל איך מאכן.

תלמוד לומר שטייט אין פסוק אין לה, זי האט נישט קיין קינד, והא יש לה, און זי האט דאך א קינד, איז דעריבער קען זי נישט עסן קיין תרומה. הדרן עלך יש מותרות, הדרן עלך יש מותרות. מיר וועלן באשמועסן די גמרא ביי א יבמה איז די דין אז לא עשה בו ולד מן הראשון כוולד מן השני, אז אויב די יבמה האט געבוירן א קינד מיט א אנדער מאן וואס איז געשטארבן צו איז זי געווארן גע'גט פון אים נאכער האט זי חתונה געהאט צו דעם וואס איז געשטארבן אן קינדער און זי איז זקוק צו זיין ברודער זאגן מיר נישט אז דער ולד מן הראשון. זאל זי פטר'ן פון יבום. די ולד מן הראשון האט נישט קיין כח ווי ולד מן השני. ווי איז אבער ביי תרומה איז פארקערט דער דין, אז מען האט יא געמאכט ולד מן הראשון כולד מן השני, אויב א בת כהן האט חתונה געהאט צו ישראל, און זי האט געבוירן פון אים א זון, און דער מאן איז געשטארבן. נאכער האט זי חתונה געהאט צו א צווייטן ישראל, און ער איז געשטארבן, און זי האט פון דעם אנדערן ישראל נישט געבוירן קיין קינד, דאך טאר זי נישט עסן קיין תרומה צוליב דעם קינד וואס זי האט געבוירן מיט דעם ערשטן מאן. דאס איז דער חילוק. אז ביי יבום לא עשה ולד מן הראשון כולד מן השני, און ביי תרומה האט מען יא געמאכט יעצט האב מיר א דין וואס איז פונקט פארקערט, אז לגבי תרומה האט מען נישט געמאכט מתים כחיים, דאס הייסט א בת כהן האט געבוירן א קינד פון א ישראל און דער מאן איז געשטארבן, קען זי דאך נישט עסן קיין תרומה צוליבן זון, נאכדעם דער זון איז געשטארבן אויכעט, גייט זי צוריק לבית אביה, און איך זאג נישט אז ס'איז גלייך ווי דער זון לעבט נאך, ווי איז אבער ביי יבום? האט מען יא געמאכט מתים כחיים, אז אויב ס'איז איר איבערגעבליבן א זון פון דעם געשטארבענעם, איז זי נישט זקוק ליבום, נאכדעם איז דער זון געשטארבן, זאָגן מיר, זי איז אָסור צום יבֿם גלײַך װי דער זון לעבט. הײסט דאָס, אַז כאָטש יעצט איז נישטאָ קײן קינדער, נאָר מע האָט געמאַכט מעשׂים, האָבן דעם זעלבן דין, כּחיים. און מיט דעם אָרט הײבט זיך אָן דאָ אױף די פֿיר קל-וחומרס װאָס די גמרא װיל זאָגן. די גמרא װיל זאָגן, די ערשטע זאַך, בײַ יבום זאָל איך נישט מאַכן מתים כּחיים. מה-דאָך דאָרטן בײַ תּרומה, װאָס מע זעט דאָך, אַז ולד מן הראשון האָט דעם דין כּולד מן השני. דאָך האָט עס נישט קײן כּוח צו מאַכן מתים כּחיים. װאָס זשע זע איך? איך דאַרף גיכער זאָגן? איך דאַרף גיכער זאָגן, אַז ולד מן הראשון האָט דעם דין כּולד מן השני?

אז די די זאך וואס איז לייכטער צו מאכן קען עס נישט מאכן, איז דאך אוודאי און אוודאי די הארבערע זאך וואס איז שווערער צו מאכן, מתים כחיים דארף עס אוודאי נישט מאכן, האט די גמרא געזאגט, כ'קען דאס נישט זאגן, ס'שטייט דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, און אויב זי האט געבוירן א זון און זי איז נישט געווען נזקק ליבם און זי האט געקענט חתונה האבן קען איך נישט זאגן צוליב דעם וואס מת בנה זאל מען דארפן געבן חליצה ווייל זי וועט ווערן פארמיאוסט אויפן מאן. פרעגט יעצט די גמרא אויב אזוי פארקערט, אויב איך זעה ביי יבום מאך איך מתים כחיים, און ולד מן הראשון כוולד מן השני מאך איך נישט, אויב אזוי זאל איך זאגן ביי תרומה, זאל איך מאכן מתים כחיים, ווייל איך זעה דאך ביי יבום אז ס'איז לייכטער צו מאכן מתים כחיים ווי ולד מן הראשון כוולד מן השני. גיב א קוק, ביי יבום האט מען נישט געמאכט ולד מן הראשון כוולד מן השני, זאל זיין פטור פון יבום. אבער מתים כחיים האט מען יא געמאכט. הייסט דאס אז מתים כחיים קען געכער ווערן ווי ולד מן הראשון כוולד מן השני? אויב אזוי אז ביי תרומה קען עס די הארבערע זאך מאכן ולד מן הראשון כוולד מן השני צו פסל'ן פון תרומה, איז דאך אוודאי און אוודאי אז מתים זאלן האבן דעם דין ווי חיים און ס'זאל זיין פסול פון תרומה. אז די בת כהן זאל נישט צוריקגיין צום טאטן, זאגט די גמרא איך לערן דאס אפ פון דעם פסוק וזרע אין לה, און יעצט האט זי דאך נישט קיין קינד, פרעג מיר יעצט די קשיא פארקערט, די דריטע קל וחומר, ביי יבום זאל איך זאגן ולד מן הראשון זאל האבן דעם זעלבן דין כוולד מן השני, און זאל זיין פטור פון יבום, דו זעסט דאך ביי תרומה. וואס מתים כחיים קען עס נישט מאכן. און דאך זאגן מיר האט עס דעם כח צו מאכן ולד מן הראשון כוולד מן השני. הייסט דאס אז מתים כחיים איז א שווערערע זאך, דאס ווערט נישט, און ולד מן הראשון איז א לייכטערע זאך. אז איך זע ביי יבום וואס מתים זענען כחיים, די הארבערע זאך ווערט, איז דאך אוודאי און אוודאי אז ולד מן הראשון דארף האבן דעם דין ווי ולד מן השני. זאגט די גמרא, איך קען אויך אזוי נישט זאגן, ווייל עס שטייט, ובן אין לו, און דער צווייטער מאן האט דאך נישט קיין קינד. פרעג מיר יעצט דעם פערדן קל וחומר פארקערט, אז ביי תרומה זאל איך נישט זאגן ולד מן הראשון זאל האבן א דין ווי ולד מן השני, ווי אזוי? גיב א קוק ביי יבום, האט מען געמאכט מתים כחיים, אבער ולד מן הראשון האט מען נישט געמאכט כולד מן השני. הייסט עס וואס קען איך גיכער מאכן? מתים כחיים קען איך גיכער מאכן ווי ולד מן הראשון כולד מן השני. איז אויב די לייכטערע זאך מאך איך נישט בתרומה, איך מאך נישט די מתים כחיים בתרומה, דארף איך אוודאי נישט מאכן ולד מן הראשון כולד מן השני. זאגט די גמרא, מ'קען אבער אזוי נישט זאגן, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק אין לה, און? זי האָט דאָך אַ קינד! זי האָט דאָך אַ קינד פֿון ערשטן מאַן! רש"י, אויבן, די ערשטע שורה, סריקא, ווי איך זאָג, איידער זי האָט געשוואַנגערט איז זי געווען סריקא, ריקה, ליידיק, כּמו אילן-סרק. ולא נעשה מתים כחיים, ותחזור לזיקה, אם ימות בנו לאחר זמן, אויב די זון וועט שטארבן לאחר זמן, זאל צוריקקומען די זיקה, זאגט די גמרא, כ'קען אזוי נישט זאגן, דרכיה דרכי נועם, וזו שהיה לה בן, זי האט געהאט א בן, ולא נזקקה ליבם, זי איז נישט געווען זקוק צום יבם, ונישאת לשוק, און זי האט חתונה געהאט לשוק, ומת בנה, אם תאמר אז דו וועסט זאגן תחלוץ הרי היא מתגנה וועט זי דאך ווערן פארמיאוסט על בעלה אויף איר מאן, הילכך על כרחך בן אין לו, וואס ס'שטייט ביי יבום כי ישבו אחים יחדיו, שטייט דארטן ומת אחד מהם ובן אין לו, בשעת מיתה קאמר מיינט מען ער האט נישט קיין קינד בשעת מיתה, והרי יש לו, און דא איז דאך געווען א קינד, בשעת מיתה איז זי נישט זקוק געווען ליבם איז זי שוין מער נישט זקוק ליבם. הדרן עלך יש מותרות הדרן עלך יש מותרות.